הייליגער באשעפער, דו ביסט דאך אזא בעל רחמים, דו האסט דאך אונז מגלה געווען אזא גרויסע סוד, דורך דיינע הייליגע צדיקים, דורך דער הייליגער בעל תפילה פון די וועלט, די סוד פון התבודדות, נישט קיין חילוק ווי נאנט אדער ווייט איך בין פון דיר טאטע, געבסטו מיר די געלעגנהייט צו קומען און רעדן צו דיר אין די אייגענע שפראך, מיט די אייגענע געפילן, און דו באשעפער שומע תפילת כל פה, דו הערסט אויס מיין תפילה, דו הערסט צו מיין התבודדות, און דאס איז דאך דיין רצון טאטע, אז מען זאל רעדן צו דיר א יעדן טאג אין די אייגענע שפראך. אוי איך דאנק דיר הייליגער טאטע פאר די גרויסע מתנה, פאר די זכי' אז איך בין זוכה צו רעדן צו דיר. טייערע ברידער, לאמיר אויסנוצן די טייערע מתנה, די מורא'דיגע עצה פון התבודדות. וויפיל צער קען מען זיך פארשפארן, וויפיל ישועות קען מען פועל'ן. לאמיר אוועקלייגן אלע זייטיגע אייגענע נגיעות, און רעדן צום טאטן אין הימל.